אקעי, מ'האלט שוין ביי ברוך השם ביי שאלות ותשובות נאמבער טווענטי פייוו, כ"ה וברכו, כ"ה וברכו איז מורה ישראל, מורא'דיגע זאך, ברוך השם. אקעי, די שאלה גייט אזוי, כ'האב א שאלה, כ'שעם זיך צו פרעגן פון מיין רב, ווייל כ'האב אים איינמאל געפרעגט א שאלה, אזא סארט שאלה, און כ'האב אים געפרעגט א שאלה צו ווען איך גיי וועקעישאן, ס'דא א פרייוועט סווימינג פול, צו כ'מעג שווימען מיט מיין ווייב. אין די ריינע טעג, און דער רב האט געמאכט אזעלכע קולות אויף מיר, פארוואס איך האב אזעלכע שאלות, ווי פאסט עס פאר א חסידישע אינגערמאן צו פרעגן אזעלכע שאלות, סאו מילא איך האב שאלות, איך שעם זיך עס צו פרעגן, סאו מילא איך האב מורא איך וועל פרעגן מיין שאלה וועט ער שרייען אויף מיר, במילא האב איך. סאו וואס איז געשען ווען ער האט אנגעהויבן צו מאכן קולות אויף מיר זייט דעמאלטס? עני מאל איך האב א שאלה, איך קוק אליין אין ספרים איך ווייס זאגט ער שרייבט איך בין נישט קיין תלמיד חכם און איך ווייס נישט איך קוק וואס מיין אויגן זעען און פארשטייט זיך איך שטעל מיך פאר איך פסק'ען רוב מאל וויאזוי עס קומט מיר אויס גרינגער און איך האב אנגעהויבן צו זען אבער עס איז דא א פלאץ דא וואו מען קען פרעגן שאלות ותשובות און מען דארף זיך נישט שעמען סאו איי דעסיידעד איך גיי פרעגן די שאלה. קודם ווייל קיינער שרייט נישט, און אפילו איר וועט יא שרייען, אבער ס'איז נישט דירעקט אויף מיר, און ממילא שעם איך מיך נישט. שוין, בקיצור פרעגט ער אזא שאלה. כ'האב לעצטע וואך אין שאלות ותשובות נומבער טווענטי פאר, האב איך געזאגט אז א מאן און ווייב זאלן נישט מאכן די ליבשאפט זאכן אין די פראנט פון מענטשן. יא, כ'האב ארויסגעברענגט אז די רגע וואס א מענטש טוט דברים של חיבה אינדרויסן צווישן מענטשן, די טייטש, ער זאגט א.

נעמט מען זיך ארום אין די פראנט פון אנדערע מענטשן. אדער ס'הייסט נישט ליבשאפט, מ'טוט עס נישט וועגן ליבשאפט, מ'טוט עס אז נישט וועט מען אראפפאלן. סאו ס'איז נישט, ס'איז נישט, ס'הייסט נישט א, ס'איז נישט קיין סטעיטמענט פון ליבשאפט. א גוטע שאלה. זאג איך דאס וואס, אגב, ער האט געזאגט אין די שאלה אז דער רב האט געמאכט קולות אויף אים. איך ווייס נישט פארוואס די רב האט געמאכט קולות אויף אים, אזוי ווי כאילו, איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי נישט וואס די שאלה איז, קען זיין די רב האלט אז איינער וואס איז א גרויסע צדיק, איינער וואס איז אויסגעטוהן פון די וועלט, אפשר אפשר טאקע, אבער נארמאלע מענטשן, נארמאלע מענטשן איז א גוטע שאלה, מען מעג, נישט קיין שום, מען מעג שווימען צוזאמען, אקעי, איינער האט די שאלה, אפאר האבן שוין געפרעגט די שאלה. צו מאן און ווייב מעגן שווימען צוזאמען אין די ריינע טעג, סאו פארשטייט זיך ס'דארף זיין א פרייוועט פול, מ'זאל נישט קענען אריינקוקען, באט ס'איז זיכער אז מ'מעג. פארוואס ער האט געשריגן געמאכט קולות, אזוי ווי כאילו ער מיינט מיט דעם וואס ער גייט מאכן קולות גייט ער זאגן א סטעיטמענט אז ס'פאסט נישט צו פרעגן אזעלכע שאלות און ממילא וועט מען עס נישט טוהן. איך מיין אז דער רב ווייסט נישט, איך מיין ער לעבט נאך אין די סעווענטינס, ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט מיט וועם מען האנדלט היינטיגע צייטן, און איך מיין אז דער רב זאל ריזיינען, איך מיין א רב וואס היינטיגע צייטן קען שרייען אויף א מענטש וואס פרעגט אזא שאלה, איך מיין ער זאל סטאפן צו זיין א רב, ס'איז נישט מסכים זיך, אקעי. די שאלה וואס מען פרעגט וועגן דזשעט סקיאינג, די זאך איז אזוי, ער איז גערעכט אז די חלק פון ליבשאפט, ס'איז נישט קיין ליבשאפט, ס'איז דאס, אבער ס'איז דאך דא א ענין ווען מען גייט צווישן היימישע מענטשן, לאמיר זאגן אסאך מענטשן דינגען אפ די פלאץ וואו מען גייט, אסאך היימישע אידן גייען דארטן דזשעט סקיאינג און עס קומט אויס אז אז מען זעט ווי מאן און ווייב נעמען זיך אזוי ארום, ס'איז נישט קיין. נישט אלץ די שאלה וואס איך האב געזאגט פאריגע וואך, אלץ די שאלה טאקע פון ליבשאפט, ס'איז נישט קיין סטעיטמענט פון ליבשאפט, אבער ווען א צווייטער מענטש זעהט עס, ווי א מאן זעהט ווי א מאן און ווייב האגן זיך אזוי ארום, ס'קען ברענגען, ס'איז נישט, בקיצור, ס'איז א זאך מ'דארף, מ'דארף אכטונג געבן נישט צו טוהן זאכן וואס ס'קען גורם זיין,

אין די פראנט פון אנדערע אידן איז נישט כדאי עס צו טון. איינער פרעגט א שאלה אזוי, איים רייטינג אין ענגליש ווייל איטס א ליטל ביט, ס'איז שווער פאר מיר צו טייפן אין אידיש, אקעי, מיי קוועשאן איז, אז דאס איך האב געזאגט אין נאמבער פופצן, איך האב ארויסגעברענגט אז סווימינג אין א פובליק פול, דארטן וואו ס'איז דא בקיצור מיקסד, איז א איסור דאורייתא. בקיצור פרעגט ער א שאלה, בקיצור זאגט ער כ'האב געזאגט גיין אין א א וואטער פארק האב איך אויך געזאגט אז ס'איז ס'איז א איסור דאורייתא, און זי שרייבט אז ס'איז שאקינג, ס'איז געווען זייער שאקינג פאר איר ווייל זיי זיי טוהן עס ביז ביז זיי האבן געהערט די שיעור האבן זיי עס געטוהן כסדר, ס'איז געווען א נארמאלע זאך, א נארמאלע אאוטינג, זיי גייען ארויס אין א וואטער פארק און זיי האבן פאן, און נישט נאר מיר מיינע פרענדס, ס'איז א נארמאלע זאך, מ'גייט דארט ארויס. און דער רבי האט געזאגט ס'איז איסור דאורייתא, וואו, אקעי, שוין, סאו פרעגט איך פארשטיי נישט, וואס איז א חילוק אויב מען גייט אין א גאס וואו ס'איז דא מענער און פרויען, איך האב גארנישט מיט, זאגט ער מילא זאגט ער ווען מען גייט טאקע מיט אנדערע אידן צוזאמען, יענער האט מעורר געווען וואס איך האב פריער געזאגט, מיט אנדערע אידן צוזאמען, איז בקיצור זעט עפעס אביסל, אבער מען גייט אין א פלאץ נאר צווישן גוים, בקיצור וואס.

שטייט ס'איז איסור דאורייתא אזוי ווייט, איך זאג אפילו אין די די נושאי כלים דארט אין שולחן ערוך זענען אפילו ביזי אויב די פרוי איז געגאנגען שווימען בתערובות, ס'איז אפילו א שאלה צו מ'דארף זיך צו מ'דארף זיך גט'ן. אזוי ווייט, כ'מוז זאגן ווי ווייט חזל האבן זענען זענען געווען ממש.

אבער אלע מענטשן וואס זענען דא זענען זענען דא אויף איין זאך צו האבן פאן, סאו ממילא קומט אויס, צווייטע נקודה איז אז מ'קען זיך טאטשן, דו ווייסט אין א סווימינג פול ס'קומט אויס בפרט אין א אין א אין א וואטער פארק, ס'מיין וואס ס'קען אויסקומען, מ'גיבט אזא פלי אריין און מ'גיבט זיך אזא אה, בקיצור איך בין נאך קיינמאל נישט געווען דארטן אבער כ'האב געבעטן איינער זאל מיר מסביר זיין בערך ווי ס'זעהט אויס, סאו מ'גייט אז ס'קען געשעהן, ס'קען געשעהן אז מ'זאל זיך טאטשן, הא? וואס דאס איז נישט געפערליך זאגסטו אז מען טאטשט זיך, אבער איך וויל ארויסברענגען אז סקען זיין אז דאס איז די סיבה וואס חזל האבן געזאגט אז מען טאר נישט שווימען צוזאמען ווייל סאיז כמעט לא ימלט אז מען זאל זיך טאטשן, סקומט אויס סקען אויסקומען די ענין פון נגיעה, און אויך סאיז א ענין פון תענוג, יא סאיז נישט סתם מען גייט אין די גאס, במילא וועגן דעם האבן חזל געזאגט סאיז איסור דאורייתא, נאכמאל קען זיין סדא נאך זאכן וואס איך ווייס נישט, אבער איך זאג אבער סשטייט, סנישט איך האב עס נישט אויפגעטראכט, סשטייט אין שולחן ערוך אז סאיז איסור דאורייתא. הא? אויב מען גייט אין א ביטש וואס איז דא און וואס מען קען זיך זעהן, אויב מען גייט ווייט אוועק וואס קיינער נישט דארט, ס'איז זייער ווייט, נישט קיין פראבלעם, אבער דארט ווי מען גייט צווישן אנדערע מענטשן טאר מען נישט. דאס זאג איך, אויף דאס האב איך געטרייט מסביר צו זיין, ס'א דאורייתא פון לא תקרבו לגלות ערוה, יא. נאך א שאלה. ס'איז דא היימישע קינדער וואס זיי קומען פון פון פון היימישע שטובער, און היינט פירן זיי זיך נישט אויף אידיש. און ער שרייבט אזוי, איך ווייס אז דער רב האט שוין גערעדט אפאר מאל פון דעם, און דער רב האלט אז די אלע מענטשן וואס גייען אראפ פון אידישן וועג, האבן נישט קיין דין מחללי שבתות, אבער ס'איז דא אפאר מענטשן וואס האבן געמאכט לעצטנס ווידיאוס, יא, אויף סאושעל מידיע, צו מאכן חוזק פון פון די יהדות החרדית, יא. און איינער פון די דבורי פעלדמאן, האט עס געהערט? ער ווייסט די נאמען?

סאו פרעגט ער אז ס'איז דא מענטשן, ס'איז דא מענטשן וואס זיי זענען, זיי זענען זייער וויי געטון, מ'גייט אזוי פרעגט יענער, ווייל אסאך זאכן וואס זיי זאגן איז אמת'דיג, יא, ס'איז דא זאכן וואס מ'מ אזוי, קיצור די די פעין וואס זי האט געהאט האבן אסאך מענטשן, ס'איז דא אמת'ע זאכן דארטן, די וועג ווי אזוי מ'האט טעראריזירט, מ'האט אזא, בקיצור ס'איז אמת'דיגע זאכן. ס'דא זאכן וואס זענען נישט אמת'דיגע זאכן, איז געווענליך גייט אזוי, א מענטש זאגט, יא אזוי ווי רש"י ברענגט ביי די מרגלים, אז מ'זאגט שקר דארף מען זאגן אביסל אמת'דיג, אז מ'גלייבט שוין דאס גלייבט מען שוין דאס אויכעט, סאו למעשה וואס געשענט איז, ווייל ס'איז דא א חלק וואס איז אמת, און נאכדעם מאכן זיי חוזק פון די אידישקייט אויכעט, סאו וואס געשענט איז, סאו מענטשן ווייסן שוין נישט וואס איז די, וואס איז אמת און וואס איז נישט אמת, עס איז, איז בקיצור ברענגט ער ארויס די שאלה אז ס'דא צוויי נקודות דא, איין נקודה וואס ס'באדערט. אז ס'ברענגט ארויס די ווייטאג פון אסאך היימישע קינדער אז זיי פילן די זעלבע פעין, אזוי מ'זאגט די רבנים לאזן טאקע נישט זיין אויף סאושעל מידיע אבער ניינטי ניין פערסענט קוקן און האבן געזען די ווידיאו אויך במילא זיי ווייסן קלאר יא און זיי פילן זיך מורא'דיג הערט, ס'טוט וויי, וואס זאל מען טון פאר די ווייטאג? צווייטע נקודה פרעגט מען ס'איז מאכט א ביליגקייט אין אידישקייט ווייל אפשר טאקע אפשר איז גערעכט אזוי ווי דאס טויג נישט טויג דאס אויך נישט במילא. במילא פרעגט מען וואס זאל מען טון? דאס איז די שאלה. כ'האב איך האב געהערט, איך האב געהערט, כ'האב געזען די שאלה, בקיצור, די, די, די, די שאלה, יענער שרייבט עס דא, אבער די שאלה האב איך שוין געהערט ווען די ווידיאו איז ארויסגעקומען, יא, אפאר יאר צוריק, א יאר צוריק, צוויי יאר צוריק. ווען די ווידעא איז ארויסגעקומען האבן אסאך מענטשן מיך גערופן, ס'איז געווען א עכטע, כ'האב געזען די פעין פון מענטשן איז געווען אויף א שטארקע אופן, איך האב געוואלט, די ווידעא האב איך נישט געקענט וואטשן ווייל כ'האב געהערט זאגן אז ס'איז נישט אזוי געפערליך אבער ס'איז נישט אזוי צניעותדיג אויך נישט, אבער כ'האב געהערט ווי דבורה פעלדמאן האט געהאט א שמועס מיט איינעם אין דייטשלאנד.

אבער בעצם זי רעדט מורא'דיג צו די זאך, און איך האב געזען פון די וועג וויאזוי די זאכן וואס זי זאגט, אסאך זאכן וואס זי זאגט, אין אנדערע ווערטער, זי איז אויפגעוואקסן אין א שטוב פון פון קריג מענטשן, יא, וואס זענען געקומען פון די קריג, און די גאנצע אידישקייט האט מען אוועקגעגעבן אזוי ווי כאילו די סיבה פארוואס אונז זעמער אידן איז מונע צו זיין אז זאל נישט קומען נאך א קריג, ס'טייטש נישט אונז דינען דעם אייבערשטן ווייל אונז זעמער אידן, ס'איז געשמאק, יא, די גאנצע זאך איז נאר פראטעקשאן.

איך זאל איבערגיין קשיא ביי קשיא וואס זי פרעגט דארטן, ס'וואלט, איך וואלט געקענט זאגן א גאנצע שיעור אויף דעם, אבער ס'וועט אויסקוקן כאילו איך האב א דיבעיט מיט דבורה פעלדמאן, און איך, איך וויל עס נישט טון. אזוי אסאך זאכן, זי מאכט חוזק ווען מ'פרעגט רבנים שאלות, אזוי ווי כאילו די רבנים זענען ביזי מיט די אונטערוועש פון די פרויען, אזוי ווי כאילו מ'פרעגט א רב א שאלה און די רב טראכט פון עפעס, אזא משוגעת צודרייטע, ווי כאילו, פאר חוזק איז עס מורא'דיג גוט.

זיך שעמען צו שיקן די אונטערוועש ווייל זי האט חוזק געמאכט דערפון, העלאו וועלכע רב, א נארמאלע רב ווייסט אפילו נישט אז ס'איז א אונטערוועש, מ'מעג זאגן? ס'איז שטותים, נאר זי האט אויפגעמאכט די אויגן כאילו א רב איז אינטערעסירט צו טראכטן, שטותים, איך האב עס געהערט וואו, וואו, וואו, ס'איז אינטערעסאנט, אקעי, כ'הער, אבער די זעלבע זאך, זי האט געפרעגט למשל שאלות, למשל, למשל, אין אסאך הלכות אין די תורה. אזוי ווי כאילו א פרוי ווערט מורא'דיג צומישט, און די נדה טעג טאר מען זיך נישט טאטשן, און נאכדעם נאכדעם גייט מען אין מקווה, א פרוי ווערט אינגאנצן צוחישט, דא איז מען אפגעטיילט, דא איז מען דאס, זי מאכט אזוי חוזק פון די פון די זאך, עכט, כ'האב עס מסביר געווען אפאר וואכן צוריק, אויב עטס געדענקט, ס'איז די סיבה וואס די אייבערשטער האט געזאגט אז די נדה טעג זאל מען זיך נישט טאטשן איז ווייל. ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט אז ס'איז בעסער די די ס'האט מען געשמועסט די די די די די הארמאן פון די פרוי די אקסיטאסין לעוועל יא איז זייער נידריג און ממילא איז נישט מעגליך א פרוי זאל בכלל האבן א געשמאק יא סאו די גוי'שע וועלט דזשאן גרעי שרייבט אין זיין בוק אז אז פרויען דארפן וויסן אז מען קען נישט אלעמאל האבן א געשמאק אויב דער אייבערשטער האט געוואלט א פרוי זאל אייביג האבן א געשמאק האט דער אייבערשטער געזאגט די צוועלף טעג סטעי אוועי און נאכדעם דאס איז די פאקט אזוי ארבעט עס סאו שטאט ארויסצונעמען אז פארקערט, הלכות נדה איז פאר אונזער בענעפיט, אונז זאל האבן א געשמאק, די לעבן זאל זיין א געשמאק, נא, די פרוי ווערט אינגאנצן צוחישט. איך זאג, אויף חוזק צו מאכן איז עס פערפעקט, אבער איך זאג עכט, איינער גייט אריין אין די נקודת הענין, איז דאך עס, איז, מען דארף פארשטיין. איז נאכמאל וואס איך וויל טרייען ארויסצוברענגען איז מען דארף פארשטיין אז זי איז געווען hurt און זי איז געווען אין pain און איך פארשטיי איר, איך האב נישט קיין טענות אויף איר, איך זאג זי איז א אידיש קינד און מען דארף איר ליב האבן ווי מען האט ליב יעדע אידיש קינד, נישט איר פיינט האבן אה זי האט חוזק געמאכט פון אידישע, זי איז נעבעך, זי איז אין pain, ס'נישט ס'קומט נישט פון שנאה, ס'נישט די פשט אז זי געוואלט זיך פייטן מיט די רבונו של עולם, ס'איז נעבעך, יא. מסתמא וועט זי נאך צוריק קומען אויכעט, יא? זי דארף, זי גייט אריבער א סטעידזש אין לעבן, אזוי ווי זי דארף ארויסגעבן איר פעין, זי האט ארויסגעגעבן די פעין, און ארויסגעבן א א ווידיאו, אפשר האט זי געמאכט געלט אויכעט פאר דעם, איך ווייס נישט. אבער על כל פנים, די די נקודה איז, איינער האט אבער א קשיא, דאס זאג איך, אויב עס האט גורם געווען מען זאל האבן קשיות אויף אידישקייט, אויף די אויף די גאנצע זאך, זאל מען פרעגן. ס'איז דא תירוצים אויף אלע די קשיות, נישט זאגן אז עס איז נישטא קיין תירוצים, עס איז דא תירוצים, אלעס איז.

פליז, פרעגטס עס און מען וועט עס ענטפערן. כ'געהערט די וואך אז ארויסגעקומען, צוויי וואכן צוריק איז ארויסגעקומען נאך א ווידיאו פון איינער, נו, ווי הייסט זי? ג'י? הארט, יא. אויכעט א אידישע מיידל דא אין מאנסי, ס'איז געווען א מיידל דא אין מאנסי, זי איז אויך, זי האט געמאכט נאך א, נאך א ווידיאו. קיצור, האב איך געפרעגט אויך איינעם, זאג מיך וואס איז די, וואס איז די, וואס איז די באטטעם ליין? כ'האב שוין יעצט דא אסאך זאכן דארט, אם ירצה השם, וועל איך אנקומען צו דעם אויכעט. אבער די פוינט, די פוינט, די פוינט, וואס זי האט געבאדערט איז די חלק פון צניעות. זי זאגט דארטן אזוי, זי זאגט, אז די רגע וואס זי איז אראפ, זי איז מחליט געווען אראפצוגיין פון די, פון די היימישע וועג, איז זי געגאנגען צו א איז יעדע מאל וואס זי טוט אן א קלייד וואס איז פרוץ מרובה על העומד איז זי זיך מחיה אראפגעווארפן אראפגעווארפן אראפגעווארפן אראפגעווארפן און כאילו צניעות איז פלעין א א מורא'דיגע דעיס און יעדע מאל וואס זי קען אראפווארפן פון זיך איז זיך מחיה. פארוואס איז עס אזוי פארוואס האט זי די פילינג? נאכמאל אויב ווייס איך אז הונדערטער הונדערטער פרויען האבן די פילינג כאילו צניעות מען דארף די סיבה איז ווייל די וועג וואס אזוי מען גיבט איבער צניעות, פֿיר אינטשעס, ברייט, שמאל, לאנגע שייטלעך, קורצע שייטלעך, יעדע צרה וואס איז געשענט אויף די וועלט, מירון, ווייל די פרויען גייען מיט שייטלעך, און די בקיצור קאראונע מיט די שייטלעך, און די יעצטיגע טרעדזשעדי די דריי בחורים, אלעס איז דאס, איי פארוואס איז קיין פרוי נישט געשטארבן, פארוואס נאר מענער, אלע מענער שטארבן וועגן די פרויען, העלא, סאו קיינער קויפט עס נישט, משוגע. קוקו. סאו, סאו למעשה איז וואס געשענט איז, ס'מאכט א, ס'מאכט אז פרויען זאלן זיך עקלען פון צניעות. יעדע טרעדזשעדי וואס ס'קומט אויף די וועלט ס'איז וועגן צניעות, מאכט עס אז פרויען זאלן אנקוקען צניעות ווי פוי, לאז מיך אפ מיט די, זאג מיך, האב איך ארויסגעגעבן א ניין טו פייוו, האב איך געשריבן די, די פראנט פעידזש, יא, ס'איז, ס'איז מאדעסט קאנדאקט.

ס'איז נישט פאר פאבליק, ס'איז נישט דיין פלייש איז נישט פאר סעיל, דאס איז נישט א קי, א קי פארקויפט מען א גראבע שטיקל פלייש, א קלענערע שטיקל פלייש, אבער א מענטש איז נישט איז נישט א שטיקל סטעיק אויף פאר סעיל, סאו למעשה איז דאס, אבער ארויסצוברענגען די פוינט פון צניעות איז נישט ארויסברענגען מען טאר נישט און מען טאר נישט און די צרה און יענע צרה אלע צרות און וואס געשענט איז די רגע וואס די פרוי גייט ארויס פון אידישע וועג, און זי קען גיין וואס א קלייד ווייניגער, אה, מחיה, וואס מחיה, ווען מחיה, איך מוז ארויסברענגען אז עס איז איינע פון די שטארקע פוינטס פון די ווידיאו און איך ווייס אז היימישע קינדער קוקען עס אן אזוי אקעי זי איז גערעכט, זי איז נישט גערעכט אבער די פראבלעם איז אז א קרבן לאמיר אונז פון אונזערע קינדער, איך זאג איך זאג אלעמאל פאר מיינע קינדער, איך זאג ביסט אזוי שיין, וועגן דעם דארפסט זיך באהאלטן. ברענג ארויס פאר די קינד, יעדע מאל וואס איך רעד פון צניעות ברענג איך ארויס די באשיינקייט, נישט איך זאג מען דארף זיין צניעות'דיג, ס'איז עקלדיג, נישט עקלדיג, באשיינט, טאקע ווייל באשיינט. נאך א שאלה. בשעת ווען כ'האב געלערנט אין סקול האב איך געהערט שיעורים פון ר' בערל טויבער און פון נאך מגידים ווען סמארטפאון איז א איז אקעגן דעם אייבערשטן, אקעגן זיין תורה, סמארטפאון איז ממש אזא, סמארטפאון איז די זאך וואס איז גורם א ירידה און די האט דאס א חרידות. און בקיצור די פרוי שרייבט מיך איך ווייס נישט וואס איך זאל טון מיין מאן האט א סמארטפאון. און לויט ווי איך האב געהערט פון די אלע שיעורים איז מיין מאן ממש א שייגעץ. און איך קען אים נישט מכבד זיין. יעדע מאל וואס איך זע ער האט א סמארטפאון ווער איך פארעקלט. איך ווייס נישט וואס צו טון. איך בעט אים מיין מאן, איך האב געהערט אזויפיל דרשות אקעגן סמארטפאונס. און איך בעט אים ער זאל עס אוועקווארפן. און ס'גייט נישט. ער האלט נישט דערביי. און ער זאגט מיך איך וויל יא האבן די סמארטפאון. און און מיין מאן זאגט איך וויל דו זאלסט אויך האבן א סמארטפאון, זאג איך איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, שוין שרייבט זי אז עכט עכט האב איך ליב מיין מאן, מיין מאן איז א עכטע תלמיד חכם, ער לערנט זייער אסאך, האט יראת שמים, ער איז מדקדק בקלה כבחמורה, א עכטע עכטע אפגעהיטן אינגערמאן, ער האלט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם צו האבן א סמארטפאון, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, בקיצור ער טענה'ט זיך מיט איר, איך ווייס עכט נישט וואס דו ווילסט פון מיין לעבן האבן, יא, ס'דא. ס'דא טאקע וואס האלטן, ר' בערל טויבער האלט אז א סמארטפאון ברענגט די חורבן פאר יהדות החרדית, און און מיין מאן זאגט איך האלט נישט ווי בערל טויבער, קענסט מיך עפעס טון? איך האלט ווי די אנדערע וואס האלטן אז מ'מעג יא האבן א סמארטפאון, איך מיין, סאו בקיצור פרעג מיך דו וואס זאל איך טון? מ'האט געברענגט, מ'האט געברענגט ר' בערל טויבער זאל רעדן אין אונזער סקול, און גערעדט, און איך האב געהערט די דרשות, אריינגעגאנגען אין מיר, און איך וויל נישט, איך וויל נישט אז מיין מאן זאל האבן א סמארטפאון, נו וואס זאל איך טון? יא. בקיצור מ'דארף וויסן די תירוץ איז אזוי, סמארטפאון איז נישט אקעגן די אייבערשטער, עס איז נישט אקעגן זיין תורה, ווער ס'האלט אז מ'טאר נישט האבן א סמארטפאון, תבוא עליו ברכה, זאל ער האלטן וואס ער האלט, זייער גוט, אבער א פרוי וואס ער זעט איר מאן האלט נישט ווי די שיטות אז א סמארטפאון איז איסור דאורייתא סאו דארף די פרוי גיין ווי די מאן, פרוי האט נישט קיין רעכט אריינצוזאגן זאכן אין אין אידישקייט, ס'בלאנגט נישט פאר די פרוי צו זאגן, איר מאן איז די באלעבאס, יא, אויב איר מאן איז סתם א. איז א קל איז א עקסטערע שאלה איז א שמועס פאר זיך יא איז אויך די פרוי זאל נישט פייניגן די מאן ס'איז נישט די דזשאב ס'איז נישט די דזשאב פון א פרוי א פרוי זאל זאגן פארן מאן זאל זי יא האבן א סמארטפאון נישט האבן א סמארטפאון אויב די סיבה אויב די סיבה פון די אלע פון די אלע מחנכים וואס זיי רעדן זיך איין אונז האמער א וועג וויאזוי אונז גיימער זיך שלאגן מיט אינטערנעט וויאזוי גיימער זיך פייטן מיט אינטערנעט מ'גייט גיין צו די פרויען האלטן דרשות און אזוי די פרויען וועלן אראפקוקען אויף סמארטפאונס, און נאך די שומרים קארטלעך, יא שומרים קארטלעך, מיר גייען פארקויפן פאר די קינדער אז דער וואס האט, אז די קינדער זעהן די שומרים קארטלעך, דער וואס האט א סמארטפאון באקומט א לאנגע נאז, סא למעשה וועגן דעם אזוי וועלן די, איז די טאטע וואס גייט האבן א סמארטפאון וועט זיך שעמען צו האבן א סמארטפאון, ווייל די קינד גייט שרייען פאר טאטי, טאטי דו וועסט באקומען א לאנגע נאז, און די ווייב וועט נישט, וועט נישט עקסעפטן די מאן, סא דאס איז די. אויב דאס איז די חלום וואס זיי חלומ'ן, כ'ווייס נישט ווער ס'האט אויפגעטראכט די חלום, אבער דער וואס האט אויפגעטראכט די חלום איז א צודרייטע משוגענער, וועל איך זאגן ווען ער וואלט אראפגעשלינגען א קאפ פון א טשיקן וואלט ער געהאט מער שכל אין בויך ווי אין קאפ, יא, ס'ארבעט נישט, ס'ארבעט נישט, איין זאך קענען זיי טון, זיי קענען, זיי קענען, זיי זענען מהרס אידישקייט, וואס געשענט איז, ס'ווערט שלום בית קאנפליקטן, און איך ווייס ווייל די פראבלעמען קומען אן צו מיר, ס'דא מענטשן וואס זאגן צו מיר, יא. פאר אייך קומט אן אלע פראבלעמען, אבער עס איז דא אזויפיל נארמאלע מענטשן, ווי יא איך ווייס דאס איז די שפראך וואס זיי זאגן, אבער עס איז משוגע, ווייל איך ווייס פאר א פאקט רוב מענטשן האבן סמארטפאונס, אקעי? לאמיר זיך נישט לאזן נארן, יא צו עס איז ביודעים צו עס איז בלא יודעים, יא צו די ווייב האט עס שוין האט עס שוין געכאפט צו די ווייב האט עס נאכנישט געכאפט, רוב מענטשן האבן סמארטפאונס, יא דאס איז די פאקט, מען קען נישט פייטן מען קען נישט פייטן די מציאות, דאס איז די מציאות. מיט א פילטער, אן א פילטער, אפענערהייט מיט א פילטער באהאלטענערהייט, וואס א חילוק, לאמיר לאמיר נישט אריינגיין אין דאס איז נישט די פוינט, די פוינט איז דאס איז די מציאות, און די מציאות איז אז א פרוי וואס יא א פרוי וואס וואס וואס ער ווייסט אז א סמארטפאון איז איז איז איז איז ממש עבודה זרה, און די מאן וואס האט א סמארטפאון דארף מען אים אפגט'ן, אקעי איך ווייס נישט, סאו בקיצור זאג איך פאר די פרוי וואס האט געפרעגט אז איר מאן איז נישט קיין שייגעץ איר מאן איז אקעי און אז די מאן האלט. אז מען מעג האבן א סמארטפאון מעג מען האבן א סמארטפאון, זעלבע שאלה האט איינער געפרעגט, איך לערן אין א סקול וואס מען אלע מיידלעך דארפן זיך חתמנ'ן אז זיי גייען נישט האבן קיין סמארטפאון, קודם הייסט מען זיך חתמנ'ן ביז עפעס א האלבע יאר נאכדעם ביז א יאר, נאכדעם טאמער איינער חתמ'נט זיך נישט צו האבן א גאנצע לעבן א סמארטפאון, וועט קענען ווייס איך מען זאל שרייבן א קוויטל ביי די רבי איך ווייס נישט וואס, בקיצור שוין פרעגט זי זאגט זי איך וויל נישט.

אקעי דאס איז פאר א אנדערס מאל אויב מ'האט שוין גע'חתמ'ט ס'געווען געפארסט יא אבער פשטות דארף מען עס נישט אנהאלטן קיצור אפילו אפילו מ'האט גע'חתמ'ט עס איז גארנישט סא מ'האט געלערנט די שיעורים פון שקר יא ס'איז אביסל זוזו קומען ס'איז גארנישט איינער זאגן אז ס'איז א נדר אויף א דבר טוב, ס'נישט קיין דבר טוב. סתם, סאו בקיצור. לאמיר גיין אזוי, בקיצור, נאך א שאלה. כ'האב געהערט, כ'האב געהערט פון די רב פון איינע פון די שיעורים, אז טאמער א פרוי האט נישט קיין געשמאק אין מצוות עונה'ס, ווייל קען זיין זי איז געווארן סעקשועלי אביוזד. סאו האב איך געזאגט אז די עצה איז אז מען זאל רעדן דערפון, מען זאל גיין און מען זאל מען זאל גיין צו א טערעפיסט און מען זאל מען זאל עס אויסרעדן. קיצור פרעגט מען די שאלה ווי אזוי מעג מען גיין רעדן, ס'איז דאך ניבול פה, און ניבול פה איז דאך פון די פון די הארבע עבירות. יא, און ס'אמת. די גמרא מסכת שבת זאגט, יא, די גמרא מסכת שבת זאגט אז דורך דורך דעם וואס מען רעדט ניבול פה שטארבן בחורים, אזוי זאגט די גמרא די לשון, בחורי ישראל, יא אזוי ברענגט די גמרא, בחורי ישראל שטארבן ווען זיי זענען יונג. סטייטש די גמרא לכאורה מיינט צו זאגן אז בחורים קומען נישט אן זאלן חתונה האבן און זאלן נישט אויפשטעלן שטובער פארוואס ווייל מען רעדט ניבול פה יא ס'איז עפעס א הארבע עבירה ס'איז א יא לויט ווי ס'שטייט אין מסילת ישרים איז עס ממש אביזרייהו דגילוי עריות וואס ס'איז א שרעקליכע עבירה מענטשן כאפן נישט כ'האב אמאל כ'בין אמאל געפארן מיט איינעם אין א קאר און. און עס האט זיך גע... ס'האט די רעדיא געשפילט און ס'איז געווען דארטן, די רעדיא האט אנגעהויבן צו רעדן א מיאוסע מעשה, האב איך געזאגט פאר אים, וואס גייט פאר מיט דיר? זאגט ער מיר, וואס איז? זאג איך אים, וואס הייסט? דו הערסט יעצט ניבול פה? וואס ווילסטו איך זאל הערן ניבול פה? לעש עס אויס! זאגט ער מיר, דאס איז ניבול פה? איך וועל דיך ווייזן וואס מיינט ניבול פה, איך וועל דיך אנצינדן א. זאג איך מיר אה, יעצט האב איך פארשטאנען א שטיקל גמרא. גמרא מסכת שבת זאגט, וואס איז היכי דמי ניבול פה, זאגט די גמרא הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, טאמער איינער רעדט עס אויס, איז ניבול פה. ס'האט מיר אלעמאל געבאדערט די גמרא, וואס די גמרא זאגט. קיינער ווייסט נישט וואס ניבול פה איז, די גמרא דארף מסביר זיין וואס מיינט ניבול פה. זאג איך, די גמרא האט געוואוסט גייט זיין אמאל א דור, וועט רעדן פון סתם זאכן, דאס איז ניבול פה, איך האב דאך געווייזט וואס מיינט ניבול פה, אה, דאס איז ניבול פה. דאס איז ניבול פה, דאס זאגט די גמרא, די קלענסטע זאך איז ניבול פה, סאו מ'טאר נישט רעדן, ניבול פה איז טאקע א גוטע קשיא, ווען א מענטש נעמט זיך רעדן, ער גייט פארציילן וואס איז געשען מיט אים, רעדט ער ניבול פה, דאס איז, דאס איז א, דאס איז א, ס'איז אמת. אבער די די ענטפער איז, ניבול פה איז נאר אסור ווען מען וויל רעדן גאסיפ, ס'טייטש איינער וויל רעדן, האט הערן א גוטע מעשה, איך זאג נישט א טערעפיסט וואס וואס ס'הערט אויס, מענטשן רעדן ניבול פה דארף מען טאקע זייער זייער אכטונג געבן, יא ס'איז פון די שווערע ארבעט, איך קען מעיד זיין, איך טוה עס אליין, איך ווייס ס'איז זייער א שווערע ארבעט, זייער אסאך מאל מען הערט א מעשה און מען וויל הערן נאך א פוינט, אבער די פוינט וואס מען וויל הערן איז נאר פאר גאסיפ, ס'איז נישט פאר עכט, ס'איז נאר, ס'איז נישט נוגע פאר די, ס'איז נישט נוגע. דארף זיין א ערליכע איד וואס ס'פעלט אויס פעלט אויס, ס'פעלט נישט אויס דארף מען זיין שטארק ווי א אייזן, צו וויסן אז ס'איז יהרג ואל יעבור, אבער וויסן אז ס'איז דער הייליגער אור ה' ס'איז געהייראט ווייל יא, אבער אפילו מען האלט שוין אט אט מ'קען הערן אזא גוטע אישו, ניין, דער רבונו של עולם לאזט נישט, סאו די נקודה גייט ווען ס'פעלט אויס פאר, ס'פעלט אויס וואס ס'פעלט אויס פאר אידישקייט דארף מען, און וואס ס'פעלט נישט אויס. נישט, מען דארף נישט מען טאר נישט, דאס איז די הארבסטע עבירה פון די תורה, יא עס איז גילוי עריות דאס איז יהרג ואל יעבור, דאס איז נישט קיין דזשאוקס דאס איז די עכטע דאס איז די, סאו מען שטייט דא אויף די די איך זאג ווען איינער איז אויף די דזשאב, יא מיין טאטע איך האב עס שוין אמאל געזאגט מיין טאטע האט מיך געבעטן זאג א שיעור פאר טערעפיסטן זאלן וויסן ווי אזוי צו האנדלען און וואס ס'קומט צו הלכה צו ס'איז יחוד צו ס'איז די זאכן. יא ווייל חלילה וחס א טעראפיסט קען די גרינגסטע אריינפאלן אין די גרעסטע שמוץ אין איין סעקונד, ממש א רגע, ווייל ווייל ער דילט מיט שמוץ, און ער דארף דילן מיט שמוץ ווייל דאס איז זיין דזשאב, אבער פון איין מינוט צום צווייטן בלא יודעים קען ער אריינפאלן אין די, ווייל אויב אויב ער הערט אויס א זאך וואס מען דארף נישט, וואס מען טאר נישט, דארף ער זיך גראד אויסשטעלן, אה, דאס איז נישט נוגע פאר מיר, איך דארף דאס נישט וויסן, עס איז פיין, אדער מען איז נייגעריג, איך ווייס עס קומט אריין די נייגעריגקייט, באשעפער האט דיך געמאכט, א מענטש איז זייער נייגעריג.

אז די מענטש זאל געהאלפן ווערן, איז עס נישט ניבול פה, דאס מיינט נישט ניבול פה, ניבול פה מיינט ווען מ'וויל רעדן פאר סתם גאסיפ אדער סתם מ'דארף אויך וויסן אז א חלק פון ניבול פה, די וועג ווי אזוי די גוישע וועלט מ'רעדט יעדע צווייטע ווארט איז א מיסע ווארט, יא יעדע צווייטע ווארט איז, און איך הער אסאך אינגעלייט זיי רעדן אזוי, ווייסט אזוי ווי ס'פארט, זיי כאפן ניטעמאל אז זיי רעדן. יא ווייל זיי זענען געצויגען געווארן מ'ארבעט מיט גוים, און גוים איז יעדע ווארט א ניבול פה, און זענען ס'גייט נעבעך אריין, און מ'דארף וויסן אתה בחרתנו מכל העמים, יא אבער ורוממתנו מכל הלשונות, כ'האב געהערט פון ר' צבי סאלאמאן האט אמאל געזאגט, ורוממתנו מכל הלשונות אונז זעמער אונזער שפראך איז איידל, ורוממתנו מכל הלשונות, די לשון אונזער לשון, יא אונז רעדט מיר נישט ווי די גוי, איז אפילו לאמיר זאגן מ'רעדט נישט ממש שמוץ אבער סתם אפילו די סתם. די סתם שמועסן ווי אזוי כ'זעה אפילו א בוק פון א גוי גראדע ס'איז זייער א גוטע בוק אבער יעדע צווייטע ווארט איז איז איז איז א מיסע ווארט אבער ביי גוים איז עפעס אזא ס'פארט ס'איז אזוי ס'איז אזוי ס'איז אזוי אזוי אזוי מיט מיט מיט שניידן ס'טראגט שטאטס בלוט טוט ארויסקומען איבער פ ד עפעס אזוי איז עס אויס איז איז א איד איז נישט אזוי א איד איז א הייליגע זאך א איד דארף אכטונג געבן אויף דעם. קעצען איינער פרעגט אזא שאלה כ'האב געהערט כ'האב געהערט פון די פון די רב אז אז כ'האב עס געזאגט ביי אפאר וואכן צוריק אז די מצות עונה די מאן זאל געבן פאר די ווייב וואס זי וויל אבער עס איז נישט קיין חיוב אויף די פרוי צו געבן פאר די מאן וואס ער וויל זי שרייבט אז ס'ממש די הפך פון וואס מ'האט מיך אויסגעלערנט מיין טיטשער האט מיר געזאגט אז מען דארף אייביג טון וואס די מאן וויל, כדי די מאן זאל נישט גיין אויף פרעמדע פלעצער, און אבער זי זאל קיינמאל נישט בעטן, ווייל טאמער זי וועט בעטן וועט די מאן וועט די מאן נישט זיין העפי, עיקר איז די מאן זאל זיין העפי, דעי בקיצור דאס איז די, ס'איז זי פרעגט, עס שטימט נישט, ס'שטימט נישט וואס מ'האט איר געלערנט. סאו די תירוץ איז איך ווייס נישט, איך ווייס נישט ווער די טיטשער איז אבער דאס איז שקר, עס איז אקעגן שולחן ערוך, אין שולחן ערוך שטייט נישט אזוי, אין שולחן ערוך שטייט אז א מאן דארף טון פאר די ווייב וואס זי וויל און א פרוי דארף בעטן, און פאריגע וואך מיין איך האב איך געברענגט אז א פרוי האט מיך געפרעגט אז אז מען האט איר אויסגעלערנט אז א פרוי טאר נישט בעטן, יא, כ'האב שוין געזאגט פאריגע וואך, יא א פרוי טאר נישט בעטן, איך האב געזאגט וואס הייסט א פרוי, א פרוי דארף בעטן, א פרוי פארקערט א פרוי. א פרוי דארף דארף ווייזן פאר די מאן אז זי וויל, א פרוי דארף ווייזן פאר די מאן אז זי איז אינטערעסירט. זייער אינטערעסאנטע זאך אין שולחן ערוך שטייט, ס'איז מיר איינגעפאלן די וואך, כ'האב זייער הנאה געהאט פון די נקודה, אין שולחן ערוך שטייט אויף וויאזוי זאל א פרוי ווייזן? זאל זיך שיין אנטון. יא, ס'איז דא א כלה טי, א פרוי האט מיר געזאגט פאריגע וואך, א כלה טיטשער האט איר געזאגט, כ'ווייס, זיי לייגן א האנטוך לעבן די בעט. חזל זאגן נישט דאס. חזל זאגן א אנדערע זאך. חזל זאגן אז א פרוי זאל זיך שיין אנטוהן. פארוואס האבן חזל געזאגט א פרוי זאל זיך שיין אנטוהן? ווייל ווען א פרוי טוט זיך אן שיין איז די פשט אז זי פילט ביי זיך אז זי איז שיין. ווען א פרוי טוט זיך אן שיין און א פרוי פילט ביי זיך אז זי איז שיין, דאס מאכט א מאן זאל וועלן זיין מיט איר. ס'איז א מורא'דיגע געדאנק. ס'נישט סתם מ'מאכט א סימן. נישט דאס איז די ווארט. חזל האבן פארשטאנען אז א פרוי זאל מאכן א סימן אז זי איז בשלום מיט זיך, אז זי טוט זיך מיט זיך אן שיין, איז דער פשט אז זי פילט זיך גוט מיט זיך. ווען א פרוי פילט זיך גוט מיט זיך וויל זיין דער מאן מיט איר. און דאס איז די פשט פארוואס חזל האבן געזאגט פונקט די סימן. אקעגן חזל זאגן א פרוי זאל מאכן א סימן, נישט חזל זאגן א פרוי זאל נישט, פארקערט. און דאס וואס זי זאגט אז. אז אז די די כלה טיטשער האט איר געזאגט אז מען דארף מאכן אלעס וואס די מאן וויל, דאס איז ממש דאס איז ממש עביוז, און דאס העלפט נישט אז די מאן זאל ווערן ניצול פון א חטא, פארקערט עס מאכט עס מאכט ממש די פארקערטע, עס מאכט אזוי האט מען געשמועסט, במילא על כל פנים איז זי זאגט אז זי האט געלערנט אנדערש, זאל זי וויסן אז זי האט פאלש געלערנט, און זי קען עס זעהן אין שולחן ערוך, אויב זי קען ליינען לשון קודש זאל זי קוקן אין שולחן ערוך און זי וועט זעהן אז ס'איז נישט אמת. כ'האב נאך א שאלה. טענק יו פאר די אמעזינג שיעורים, און זי שרייבט אזוי, מיין קוועסטשען איז גאנץ אפען, אבער זי זאגט אז זי וועט נישט פרעגען גייט זי נישט וויסען, סאו די קוועסטשען איז אזוי, צו ס'איז א פראבלעם פאר א וואמען טו גאו פאר א, יאסי קענסט מיר העלפען? סענשועל. ווייסט וואס ס'מיינט? מעסאזש דאן ביי א פימעיל טעראפיסט. זי איז מסביר וואס ס'מיינט סענשועל, סאו מעסאזש. ס'מיינט אינקלודן טאטשינג אין די פרייוועט פלעיסעס, באט איטס עקסטרימלי רילעקסינג ענד איט העלפס ריליעס העלט הארמאונס ענד טעיקס אוועי סטרעס ביי ס'לייגט דיך אריין אין א אנדערע וועלט. פארשטאנען? כ'גיי נישט מסביר זיין. נאך א שאלה? נאך א שאלה פרעגט זי, אויב ס'איז א פראבלעם אין הלכה, סא צו ס'איז דא א אישו אין הלכה, טו וואמען טו סליעפ טאגעדער? אקעי דאס איז די שאלה. די תשובה איז, אין די תורה שטייט, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. יא, ביי די אנפאנג פון די פרשה פון עריות, שטייט כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, און ס'שטייט אין די ראשונים אין שולחן ערוך, אז דאס מיינט אז אין מצרים פלעגן צוויי פרויען ליגן צוזאמען, אזוי ווי א מאן און ווייב פלעגן צוויי פרויען ליגן צוזאמען, און ממילא דאס איז א לאו. ס'איז נישט פון די עריות פון חייבי כריתות, אבער ס'איז א לאו. כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, במילא צוויי פרויען טארן נישט ליגן צוזאמען, און נישט נאר נישט ליגן צוזאמען, פארשטייט זיך זיך טאטשן אויף א פלאץ ווי,

איז די טיש, שיריים, אפשר איז עס א שיינע זאך, אבער דאס, נישט דאס איז חסידות. וואס איז חסידות? גוט, דאס זאל מיר פארשטייען. סאו, חסידות איז, ווער ס'ווייסט, נאך תח ותט איז געווען, ס'איז געווען א גרויסע, תח ותט איז געווען, ס'איז געווען א גרויסע, גוים האבן געהארגעט אידן, מ'איז געגאנגען פון דארף צו דארף, און ס'איז געווען מורא'דיגע פראגראמען. נאך תח ותט. עס איז געווען נאך די תקופה פון שבתי צבי נאכדעם שבתי צבי ווען איך רעד דעמאלטס א אויך געווען א לאנגע תקופה סאיז כדאי אלס היסטערי סאיז זייער כדאי צו וויסן וואס דארט איז געווען אבער על כל פנים עס איז געווען נאך יענע דור אידישקייט איז איז געפאלן אויף א געפערליכע מצב און וואס איז געשען איז נאר רבנים תלמידי חכמים זיי זענען געווען ווי מען זאגט די זיי און סתם מענטשן וואס זענען נישט געווען קיין תלמידי חכמים האבן נישט האבן נישט בכלל מען האט זיי נישט אנגעקוקט. כ'מיין היינטיגע צייטן דארף מען פארשטיין אלס די ארטסקרול און די שיעורים און ס'דא אזויפיל דאס, נארמאלע איד, יעדע איד קען לערנען. דאמאלסדיגע צייטן איז געווען ווען ס'איז נישט געווען, אידן האבן עכט נישט, סתם מענטשן סתם המון עם נישט געקענט לערנען. ס'איז געווען די פאר רבנים וואס האבן געקענט לערנען, סתם מענער האבן עכט נישט געקענט. יא, סאו, ס'למעשה געווען, מ'האט אנגעקוקט אלע אידן. ס'פלעגט זיין די מגידים, זיי פלעגן גיין דרשות זאגן פון דארף צו דארף, און זיי פלעגן אריינפארן פאר מענטשן, און ס'איז געווען זייער נישט אין א גוטע מצב, זיי פלעגן אויסמשל'ן די גיהנום, זיי פלעגן, עס איז געווען, מ'האט מ'האט אריינגעלייגט א פארביטערטקייט אין די דאס, די בעל שם טוב האט געזען די פראבלעם, האט די בעל שם טוב אנגעהויבן צו פארקויפן אז יעדע איד איז א חלק אלוקי ממעל, דאס איז געווען די בעל שם טוב'ס מורא'דיגע זאך, דאס איז נישט קיין חידוש פון די בעל שם טוב, ס'א פשוט'ע זאך, אבער. ער האט אריינגעבלאזן די נקודה אז יעדע איד איז א חלק אלוקי ממעל ממש, און מען דארף ליב האבן יעדע איד אזוי ווי ער איז, און ס'איז עכט נישט קיין נפקא מינה צו מען איז א תלמיד חכם צו מען איז נישט קיין תלמיד חכם, מיינט צו זאגן אז אוודאי איז א תלמיד חכם חשוב'ער פון, יא, נישט אוועקגענומען די חשיבות פון תלמיד חכם, ס'איז דא א גרויסע מיסטעיק, ס'דא געוויסע חסידות'ער וואס מען קוקט אראפ אויף תלמידי חכמים, צו זיין א תלמיד חכם איז שוין א בזיון, נישט דאס האט דער בעל שם טוב געמיינט, בעל שם טוב האט געמיינט אז א יעדע איד איז חשוב, אין אנדערע ווערטער אין א געוויסע זין איז ער. ווייסט און אין חבד האט מען געזאגט אין געוויסע זאכן איז אן ארבעטס איד דאס חשוב'ער ווי א תלמיד חכם אין געוויסע זאכן יא ס'מיינט צו זאגן אז ער האט נסיונות ער גייט אין די גאס און די תלמיד חכם האט עס נישט האט אויך שוין תלמיד חכם אויך די נסיונות על כל פנים אבער די נקודה איז אז יעדע איד האט א חשיבות דאס איז געווען די נקודה פון די בעל שם טוב אוודאי די בעל שם טוב האט פארקויפט קבלה זאכן די די די ס'דא זייער אסאך קבלה זאכן ממלא כל עלמין ומסובב כל עלמין. ס'איז נישט נוגע פאר אונז על כל פנים וואס מיינט ממלא כל עלמין און וואס מיינט מסובב כל עלמין אין קבלה זאכן, איז געווען איז געווען דקות'דיגע זאכן אין קבלה וואס די בעל שם טוב האט זיך ארומגעקריגט מיט די גרא, יא די גרא האט מיט די בעל שם טוב איז געווען דקות'דיגע מחלוקת, די גרא איז געווען א מורא'דיגע גאון אין קבלה, יא מען זאגט א מעשה אין חבד זאגט מען א זאגט מען אז אז עס איז באקאנט אז ר' מענדעלע וויטעפסקער איז געגאנגען מיט די תניא, איז זענען זיי געגאנגען צום גרא, זיי האבן דאך געוואלט רעדן מיט די גרא, זיי האבן געוואלט זיך טענה'ן מיט אים פארוואס די גרא איז אזוי ברוגז אויף די חסידים. שוין, און למעשה איז געווען אז די חיי אדם איז אריינגעגאנגען צו די מאמע פון די גרא און נישט געלאזט, נישט געלאזט אז ער זאל אויפנעמען ר' מענדעלע מיט די תניא. שוין, די מעשה איז געווען אז מען האט געפרעגט די, מען האט געפרעגט, ר' מענדעלע איז געווען די רבי פון די תניא, און ווען ר' מענדעלע איז געפארן קיין ארץ ישראל האט ער געהייסן אז די תניא זאל, זאל איבערנעמען אין רוסלאנד, סאו אזוי איז דער תניא געווארן רבי. סאו די מעשה איז געווען אז ער האט געפרעגט, מען האט געפרעגט די תניא, דו האסט נישט מורא געהאט זיך צו טרעפן מיט די גרא? האט ער געזאגט אין נגלה בין איך א גרעסערע גאון פון אים, אין נסתר איז ער גרעסער פון מיר. יא, סאו פארקערט וואס מענטשן מיינען. על כל פנים איז די, סאו סאו סאו למעשה איז געווען די גרא, ס'איז געווען דקות'דיגע מחלוקת צווישן תלמידי הבעל שם טוב, וואס מיינט ממלא כל עלמין וואס מיינט סובב כל עלמין, אונז ווייסן מיר נישט דאס און נישט דאס אונז רעד מיר אפילו נישט פון דעם, ס'איז געווען א גרויסע מחלוקת די תלמידי בעל שם טוב מיט די גרא, איז געווען א מחלוקת פון ידיעה מיט בחירה. אונז ווייסן די קשיא פון די רמב"ם, וויאזוי איז שייך, וואס הייסט א מענטש זינדיגט, וואס קענסטו האבן א טענה פון א מענטש זינדיגט, ס'איז באשערט, די אייבערשטער האט שוין אלעס געוואוסט, יא סא, די רמב"ם זאגט שוין אז אונז ווייסן נישט, סא וויאזוי דארף א מענטש ארבעטן, א מענטש דארף ארבעטן אז יעדע עבירה וואס ער האט געטון, ער האט עס געמוזט טון, און נישט ווערן צעבראכן, אדער ניין, כ'האב יא געהאט א בחירה. יא ווערן צובראכן, סאו ס'איז געווען א גרויסע דיון וויאזוי מען זאל גיין, יא אסאך גייען מיט די מהלך עבירה וואס איז געווען איז געווען באשערט אבער מהיום והלאה, עס ווענדט זיך אין מיר, יא ס'דא אסאך וואס גייען מיט די מהלך, לכאורה ביי חסידים וואלט מען אזוי געגאנגען, נאך געווען א מחלוקת די בעל שם טוב איז געקומען מיט א אויפטוה אז די באשעפער אין יעדע. אין יעדע נקודה, דער באשעפער געפינט זיך אין אין אפילו אין די אין די גרעסטע מקומות הטומאה געפינט זיך דער אייבערשטער, ס'דא וואס זיי האבן געטענה'ט אז אין די אלע מקומות פון עבירות איז דער אייבערשטער גייט אוועק פון דארט, דער בעל שם טוב איז געקומען און געזאגט אז אין די גרעסטע מקומות המטונפות איז דער אייבערשטער דארט, ווייל אויב דער אייבערשטער איז נישט דארט איז נישט שייך זאל זיין. שוין, ס'איז געווען יסודות אין אין די בעל שם טוב איז געווען א גאון עולם סיי אין נגלה און סיי אין נסתר, ער האט געהאט תלמידים, כ'מיין די די תלמידים פון די בעל שם טוב, כ'מיין די די די מגיד בפרט, יא בקיצור מען גייט מיט די, זענען געווען גאוני עולם, זענען געווען זענען נישט געווען סתם מענטשן, און די בעל שם טוב האט געלערנט מיט זיי תורה, סאו די בעל שם טוב האט האט סאו די די גאנצע זאך פון זיך צוזאם קומען פרייטאג צו נאכט זינגען זמירות שירות ותשבחות איז א שיינע זאך, ס'איז טאקע א שיינע זאך.

אינמיטן שבת מיט זיין פערד, ער איז אנגעקומען און ר' לעזער האט אים אריינגערופן, ר' לעזער האט אים מקרב געווען, און די עולם דארט האט עפעס עס אזוי נישט ליב געהאט, א איד קומט אינמיטן שבת און מ'איז אים נאך מקרב אויך, האט ער געמאכט שטיל און זאגט ער דאס איז מיין הויז און איך וויל איך וויל מקרב זיין יעדע איד, נישט דא קיין חילוק די איד די איד, ס'נישט קיין חילוק, אבער ער איז מחלל שבת, איי דאנט קעיר, ער איז א איד, איך וויל אים איך וויל אים איך וויל אים געבן צו עסן, שוין ער האט אים געגעבן צו עסן און ער האט אים געזאגט זאל ער שוין זונטאג צופרי.

און וואס דער קינד וועט פארשיינען דער וועלט. יא, און דאס איז געווען דער בעל שם טוב. סאו, וויאזוי איז דער בעל שם טוב געבוירן געווארן? בעל שם טוב איז געבוירן געווארן פון א מעשה אז מען דארף מקרב זיין אפילו א מחלל שבת. יא, דא איז דער בעל שם טוב געבוירן געווארן. יא, סאו דאס איז, דאס האט דער בעל שם טוב אראפגעברענגט אויפן וועלט. מען דארף מקרב זיין יעדע איד, נישט קיין חילוק מיך, דיך, יענער, דער. יא, סאו למעשה איז אז היינט אלע חסידים, ס'איז ליידער געווארן, ליידער, נעבעך, יא, ס'איז געווארן אז, זאגט דיר חסידות, נאר מיין דרך איז דער דרך הבעל שם טוב, דיין דרך איז שטותים, דיין דרך איז גארנישט, ווען ס'קומט צו מוסדות נעמט מען אריין נאר מיין, נאר פון מיינע, נאר פון מיינע, פון מיינע נעם איך אריין אין די מוסדות, דיינע נעם איך נישט אריין, דאס איז הפך חסידות, ס'איז הפך וואס דער בעל שם טוב האט געזאגט. קען עס רופן א אנדערע נאמען, און זאגן אז מ'האט מורא טאמער מ'וועט אריינעמען פון אנדערע וועט עס קאליע מאכן מיין, זאלמער זיך אונזערע פרינציפן און אונז זאלמער, אונז זאלמער אונזערע פרינציפן זאלן זיך האלטן, קען מען נישט ארייננעמען איינער וואס ער פירט זיך נישט און די, פיין, האסט א סיבה? אקעי, אבער רוף עס נישט חסידות! ווען דער בעל שם טוב שטייט און ער קומט ארויס פון קבר וואלט ער געשריגן געמאכט קולות, איים סארי, נישט דאס האב איך געמיינט! יא, נישט דאס וויל איך, מען זאל אראפקוקן אויף א צווייטע איד, א צווייטע איד וואס ער באלאנגט ביי א צווייטע, ביי א צווייטע, פירט זיך אויף אנדערש, קוק איך אראפ אויף אים? האלאו! יא, נישט דאס האט דער בעל שם טוב געמיינט! און בפרט די. די די גאנצע נקודה, יא די גאנצע נקודה וואס וואס וואס ס'ווערט היינט, יא איך האב די מוסדות, איך האב אזויפיל, און מ'טיילט, ער האט אזויפיל חסידים, ער האט אזויפיל חסידים, פוי, די גאנצע זאך איז איז איז איז, בקיצור, איך זאג, דאס וואס דער בעל שם טוב האט אנגעהויבן זיין גאנצע דזשאב, ווייל ער האט געזען אז אז מ'איז נאר מכשיר בני תורה, וועגן דעם האט ער אנגעהויבן מקרב צו זיין יעדע איד, איך מיין, היינט דארף מען האבן נאכאמאל א בעל שם טוב, יא. אויפהערן מיט די אלע חסידות'ער, יא דאס איז ממש וואס וואס איז נגד חסידות, סאו אויך אויפהערן מיט די מעשה'ס, נישט דא אזא זאך מיין מוסד, דיין מוסד, מיין חסידות, דיין חסידות, יעדע איד איז חשוב און טייער, איז נאכמער אויב מען וויל האבן א, דו ווייסט, איך נעם איך נעם נאר מיינע קינדער אין מיין מוסד ווייל ווייל איך וויל האבן א געוויסע א געוויסע מהלך, פיין, אבער קוק נישט אראפ. רעד אז מען דארף טאר נישט אראפקוקן אויף קיין איין איד. די רגע וואס מען רעדט אז מען קוקט אראפ חלילה וחס אויף א צווייטע איד, איז עס ממש די הפך וואס די בעל שם טוב האט געוואלט. נאך איין שאלה שרייבט אזוי, היי, איך ליסענד א פיו צו די שירים, איך זעה פון דיינע שירים אז דו גייסט סטרעיט מיט הלכה, גייסט נישט זאכן וואס איז מאכסט נישט קיין חסידות קיין מעשיות, סטרעיט הלכה און דאס האב איך שוין געזוכט א לאנגע צייט און ברוך השם איך האב עס געטראפן סאו זי שרייבט איים ווערי קאנפיוזד וואס זענען וואס זענען די צניעות ביי א פרוי איך בין איך האב א חסידישע בעקגראונד איך ווייס נישט וואס איז וואס איז הלכה וואס איז אדער איך ווייס נישט וואס וואס איז צניעות וואס יא און וואס נישט קיצור די תשובה איז איך האב פריער שוין געברענגט יא אז א פרוי דארף באהאלטן איר שיינקייט. דאס טייטש די שיינקייט פון א מאן דארף זי סעיוון פאר די שיינקייט פון א פרוי דארף זי סעיוון פאר איר מאן נישט פאר די גאס יא די פשט איז אז די אז זי זי טאר נישט גיין א פרוי טאר נישט גיין אין די גאס אויף א וועג צו ווייזן פאר יעדן איינעם איר אינערווייניגסטע שיינקייט נאכמאל א פרוי טאר נישט גיין אין די גאס מיאוס נישט נישט א פרוי דארף זיין מיאוס אין די גאס און שיין אינדערהיים דאס איז א מיסטעיק דאס איז שטותים נישט דאס א פרוי דארף זיין שיין אבער א פרוי טאר נישט זיין סטרייקינג א פרוי טאר נישט גיין אין די גאס אויף א וועג וואס ס'ברענגט ארויס וואס טוט זיך אינעווייניג. יעצט זאגן פונקטליך אינטשעס מיט זאכן דאס איז נישט וויכטיג, דאס איז נישט די פוינט. זי אליין, בקיצור דאס איז די פוינט, די פוינט פון צניעות איז זי אליין זאל דזשאדזשן ביי זיך, ווען טו איך א זאך וואס ס'מאכט, איך ווייז פאר יעדן איינעם אז מיין מיין פלייש איז פאר סעיל, און ווען טו איך עס נישט, ווען ווען ווען בין איך צניעות? און במילא פארקערט, ס'איז נישט גוט אז מ'מאכט רולס. פיר אינטשעס, דריי אינטשעס, זעקס אינטשעס, די שייטל טאר נישט זיין אזוי לאנג איבער די, אז ס'גייט איבער די, איבער די האלדז איז עס אבער די ערגערע רשעים ווי סדום, אפשר נאך ערגער, יא, נישט דאס, נישט דאס, נישט דאס מיינט עס, יא, ס'מיינט, ס'מיינט ארויסצוברענגען באשיידן, בקיצור יעדע פרוי זאל זיך אליין אפטייטשן ביי זיך וואס מיינט באשיידן. איינער האט געפרעגט, וואס איז די הלכה לגבי א מיידל, א קליינע מיידל, ווען הייבט זיך אן צניעות ביי א קליינע מיידל? צוויי, דריי, פיר, פינף. דער תירוץ איז א מחלוקת פון משנה ברורה און חזון איש, משנה ברורה האלט אז ווען א מיידל איז שוין דריי דארף זי זיין צוגעדעקט אינגאנצן, ס'טייטש דאס וואס א גרויסע מיידל דארף זיין צוגעדעקט דארף שוין א מיידל פון דריי זיין צוגעדעקט, און דער חזון איש האלט אז ביז א מיידל זעט נישט אויס ווי א מיידל, ס'טייטש ביז זי וואקסט נישט עלף צוועלף, על כל פנים ביז זי זעט נישט אויס ווי א מיידל איז נישטא די אלע הלכות, מעג זי גיין מיט.

מען האט אנגענומען נישט ווי די משנה ברורה אז איינמאל מען איז שוין דריי יאר אלט איז שוין איז געענדיגט ווייל ווי מען זאגט אויב אויב מען נעמט אן הלכה'דיג אז דריי יאר איז שוין א דין אז מען דארף זיין אינגאנצן צוגעדעקט טאר מען נישט טאטשן לכאורה אויך נישט סא למעשה איך זאג ס'איז דא מקומות מען האט מחמיר געווען אויף דעם באט טאמער איינער וויל נישט מחמיר זיין איז נישט אפגעפרעגט אסאך האבן זיך געפירט ווי די חזון איש און